וואס איך וויל דא רעדן יעצט איז גאר אנדערע זאכן, איך בין אזוי איבערגענומען, אונז האמיר דא א בחור, אונז האמיר דא א בחור וואס איז מיטגעקומען אין די נסיעה, א טייער קינד, א טייער קינד, איך האב אים זייער ליב, שמואלי וועבער, ער איז מיין קאזין, ער איז מיין קאזין, מיר זענען ביידע אייניקלעך פון רבי עמרם אויש.

נישט וואס דארף מען רעדן, איך פארן די סתם משניות, געענדיגט די פיפצענטע מאל משניות, הפלא ופלא, נאך דעם האב איך נאך א סורפרייז, ממש א סורפרייז זאגט מען עס איז דא אן הפתעה, ס'איז דא א בחור, זייער א חשוב'ע בחור,

און ארי וועבער האט פריער גערעדט פון אים אז ער האט געהאלפן ביי די קאמפיין, יוסי פרערא האט געענדיגט יעצט ביי די נסיעה די אכט און דרייסיגסטע מאל שישה סדרי די אכט און דרייסיגסטע מאל.

עס איז שוין צייט אנהייבן צו רעדן פון גרויסן מלך. אוי אוי אוי, מ'דארף שוין זיין פרייליך. עס איז שוין צייט, עס איז שוין צייט אנהייבן דאנקען דעם אייבערשטן, עס קומט דאך יעצט חנוכה. חנוכה בעט איך ענק טייערע בחורים און טייערע אינגעלייט, קויפטס ענק א מנורה.

שכוח אייבערשטער איך גלייב אין דיר. מען בעט ביי די לעכט אפאר תפילות. אסאך מענטשן זענען זיך אינגאנצן מייאש פון רעדן צום אייבערשטן ווייל ער דארף זיך עס אויסבעטן. רבונו של עולם העלף מיך. רבונו של עולם העלף מיך. איך וויל זיין א ערליכע איד. נעכטן האבן מיר געזינגען א שיינע ניגון, לאמיר עס איבערזינגען, די הייליגע ניגון פון די הייליגע רבי אייזיק קאלעווער.

א שטילע אינגערמאן, ס'איז מיין נאטור איך בין נאך אלץ אזוי, גוט פאר מיר, איך גיי נישט צו צו קיינעם, כ'האב פריער געטראפן דא א געוואלדיגע איד, און ער זאגט מיר דו ווייסט די ערשטע מאל כ'האב געטראפן דער ראש ישיבה, און ס'איז נאך אפאר יאר הערן דרשות, דער ראש ישיבה האט געטוישט מיין לעבן, און איך גיי צו דער ראש ישיבה, כ'האב געטראפן.

געעפנט די ישיבה געווען א שרעקליכע מעשה האבן זיך אנגעפאנגען דעמאלטס א גאנצע זאך וואס האט זיך קיצור כ'האב נישט געקענט טרעפן א פלאץ ווי צו זיין אין וויליאמסבורג א שווערע מעשה און איך האב אים אדער אנגעקאלט זאגן פאר אלע עלטערן יא מ'עפנט א ישיבה

צופרי, צוויי דריי בחורים איז שוין דארט געווען, און דער רב קומט אריין, ווען איך צייל ביז דריי, מוז זיין יעדער אינדערויסן פון דא, קיינער קומט נישט דא אריין וואס מיינט ער נישט עס איז נישט פארדינגען פאר קיינעם, פיץ ארויס פון דא, האט ער אזוי געזאגט, זעט אויס ווי לשון חיבה, פיץ ארויס פון דא.

מיט די גמרא'ן, מיט די טאטעס, ווי גייט מען? זאג איך קראם. ווייל האב איך נישט געקענט פאר מיין פריש תמיד ווען דאס די ישיבה. ווי גייט מען? זאג איך אז יא, מען גייט. דו מיט מיידער שטאמט דארף איך מאכן דער. איך האב גענומען מיין טעלעפאן. ווייסט שוין איינער האט שוין אמאל געזען א טעלעפאן?

זאגט ער אקעי איך האב זיך געטרעפן קומט אריין דערהיים ער גייט מאכן א פאון קאל האט עפעס א שוואגער זיין שוואגער שווער האט א זאל אין וויליסבורג און מ'וועט אהין גיין שוין ער קאלט אן יא מען גייט דינגען אין די זאל מען גייט דינגען א זאל פאר א שמחה ווי מען דינגט עס פאר א פער טאג פער טאג גייט מען צאלן אפאר הונדערט דאלער קודם הייבט מען אן און דעמאלט ווייס איך נישט צו די אידן ווייסן וואס דאס הייסט מאראטאן מאראטאן מען לויפט מען לויפט דורך און ביי אונז אין ניו יארק איז עס פונקט מען לויפט דורך די היימישע געגענט און ס'קומט אויס די ערשטע זונטאג אין נאוועמבער ווען מען לויפט ווערט צוטיילט די שטאט פאר אפאר שעה מען קען נישט דורך וואקן נישטא קיין וועג און למעשה געווען די ישיבה ווי איז מיט די בית מדרש איז מען געדארפט גיין איז געווען אויף איין זייט ווען עס וואס און די זאל וואס ער האט ארויסגעדינגען ווי שנעל אויפן טעלעפאן איז געווען די אנדערע זייט. און וויאזוי גייט מען אהין? דארף מען אריינפארן אין אינעם הייוועי, איך ווייס נישט ווי עס הייסט צו א הייוועי. וואס טרעפיק א גאנצע וועג, ער האט אריינגעפושט צוואנציג בחורים, און ער גייט אהין.

טרעקטארס, קארן געזיצן ביים שיעור, מאקעס, טרעקטארס מיט יענקי פישער געזיצן ביים שיעור. ווייל אז דו ביסט א פירער, אז דו ביסט א גענעראל, דו טארסט נישט ארויסווייזן, טארסט נישט זאגן אז ס'איז געפערליך, איך קום ארויף דארט, יא, דער בחור פרעגט ווי די שיסן, יא, דאס איז מגייט שמאטשן, אבער ס'מער נאך געבויט, א בילדינג איז מקודם, און קודם צעטיילט מיט מחיצות די זאל,

ווער עס האט תורה אין ישיבה. למעשה די זאל שטייט שוין נישט, ס'איז אפגעברענט, מ'האט שוין געבויט דארט דירות, אבער ארי וועבערמאן, פון יענעם ערשטן טאג איז ער יעדן טאג ארויפגעקומען אין ישיבה.

מ'האט אונז געיאגט און געיאגט און געיאגט און געיאגט ביז מ'איז אנגעקומען אל המנוחה ואל הנחלה סקילמאן, גרויסע ניסים פונעם אייבערשטן, כ'האב געהערט שאפס האט מיר געגעבן דא ביים ציון א קוויטל פון ר' אידל ליכט, אלע נעמען שטייט אויך אידל ליכטנשטיין, דאס איז פארן אייבערשטן, רבונו של עולם, אידל קומט ישועות, ווייל, ווייל, אוודאי בעט ער א פעטע, א פעטע רענט.